איידער מען וועט אנפאנגען וויל איך נאר זאגען אפאר ווערטער אז אין חסידות רעדט זיך אז די יום טוב פון חנוכה איז גאר א געוואלדיגע יום טוב און ס'איז א ס'איז מאיר אין חנוכה אן אור בלי גבול וואס איז נאך העכער ווי די נרות פון די בית המקדש די נרות פון די בית המקדש איז דאך געווען זיבן, אבער די מנורה וואס מיר צינדען חנוכה איז דאך אכט, און די ענין פון אכט איז שוין באקאנט אפילו פון די רשב"א, אז אז בשעת אז מען זאגט אכט, אכט איז העכער ווי די וועלט, די וועלט איז דאך באשאפען געווארען אין זיבן טעג, וואס ס'איז די זיבן מדות פון למעלה, און אַכט מיינט אז ס'איז נאך העכער, העכער פאר די וועלט, אן אור וואס איז נאך העכער, א אור בלי גבול. און וויבאלד אז דאס איז א אור בלי גבול, צוליב דעם, קען עס באלייכטען אפילו די חושך, די מנורה פון די בית המקדש האט האט דאך געדארפט זיין אין דעם היכל, אבער אין די מנורה וואס מיר צינדען איז דאך ווי בלשון הגמרא פתח ביתו מבחוץ, דאס הייסט אז מען דארף בפירוש שטעלען די מנורה בחוץ ווייל די מנורה באלייכט דעם חוץ די רשות הרבים און דערפאר איז אויכעט די מנורה צינדט מען נאך די שקיעה משתשקע החמה בשעת אין בית המקדש איז דאך דאס געווען בין הערביים גלייך נאך די תמיד, און פארוואס צינדן מיר דווקא משתשקע החמה? ווייל די אור פון חנוכה איז געמאכט אז זאל באלייכטן אויכעט די פינסטערניש, אז זאל ווערן נישט נאר אויס פינסטער, נאר די חושך זאל ווערן אור, אתהפכא חשוכא לנהורא. אבער דאס האבן מיר שוין אמאל גערעדט, איך וויל דא נאר זאגן צוויי נייע ווערטער. ווי געפינט זיך די נר חנוכה? די אור פון חנוכה איז אז מען קוקט אריין אין תניא אין פרק מ"ו, צום סוף פון פרק מ"ו, שטייט דארטן א געוואלדיגע חידוש פונעם אלטן רבי'ן, אזוי ווי ער רעדט דארט לגבי קדושת שבת, קדושת יום טוב, אז אפילו ביי א איד וואס איז א בור און אן עם הארץ, לייכט ביי אים אין זיין נשמה די קדושה פון שבת, פונקט וויפיל עס לייכט ביי א גרויסע צדיק, מצד דער אייבערשטער לייכט די קדושה ביי יעדע איד, און דערפאר איז אפילו א בור, אזוי איז די לשון פון תניא, און אן עם הארץ, איז דארף ער אפהיטען מוקצה און עניינים דרבנן, ווייל שבת לייכט ביי אים, און ער טאר נישט מחלל זיין דעם שבת וואס ליגט ביי אים. קומט דאך אויס א מורא'דיגע חידוש אז יעדע שבת און יעדע יום טוב לייכט ביי יעדע איד אין זיין נשמה א מורא'דיגע אור, און דערפאר האט די תורה געזאגט ער טאר נישט מחלל זיין די קדושה וואס איז דא ביי ביי זיין נשמה, אויב אזוי איז ווען מען רעדט וועגן חנוכה אז דאס איז אזא אור וואס איז נישטא ביי קיין מצוה, אז א מצוה וואס מען טוט דווקא בשמאל, פתח ביתו מבחוץ, מזוזה מימין, און די מנורה איז בשמאל, אלע מצוות דארף מען טון בימין, ווייטער די זעלבע הסבר ווייל מצד די אור וואס איז אזא געוואלדיגע אור האט מען כח איבערצומאכן דעם שמאל און און דעם חושך און בחוץ. כ'וויל נאר צולייגען א נייע ווארט וואס איך האב געזעהן פונעם אלטען רעבען פונעם מיטעלן רעבען. אז פתח ביתו מבחוץ איז די טייטש אפילו ווען א איד איז בחוץ ער נאכנישט ער האלט נאכנישט בפנים איז לייכט לייכט די מנורה לייכט אפילו צו דעם וואס ער שטייט בחוץ. איז אין עבודת השם איז עס פשוט א זייער א וויכטיגע זאך צו וויסען אז מען האט דעם יום טוב מורא'דיגע כוחות צו באלייכטען זיך און באלייכטען דעם ארום און באלייכטען אלע אידען ווייל די די מצד דעם אייבערשטען געפינט זיך ביי יעדע איד די אור פון חנוכה ביי יעדען איינעם. יעצט גייען מיר לערנען אינעווייניג די מאמר פונעם אלטן רבי'ן אין פרשת מקץ דף ל"ב, וואס ער רעדט וועגן חנוכה. ענין חנוכה איז די אלטע רבי מסביר, הנה קבעו הנס בנרות. דאס הייסט די אלטע רבי רעדט אז אפילו די נס פון די מלחמה ווערט עס נכלל מיט דעם וואס מען פייערט מיט נרות, איז עס אויכעט פאר פון די נצחון פון די מלחמה איז מען אויכעט פייערט מען דאס מיט נרות. מ'דאכט זיך אז די לבוש איז מסביר, ווייל חנוכה איז דאך די גאנצע מלחמה געווען צוליב רוחניות, ווייל זיי האבן דאך געזאגט די יוונים כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, וועט מען אפלאזן די אידן. קומט זיך אויס אז די גאנצע מלחמה איז געווען צוליב רוחניות, איז אויב אזוי איז האט פייערט מען דעם נס אפילו פון די מלחמה מיט די ענין פון נרות די ענין פון נר מצוה ותורה אור די ענין פון רוחניות, ווייל די גאנצע הקפדה פון די ס'איז נישט געווען אנטקעגן די גוף פון די איד. זיי האבן געזאגט מיר זאלן לאזן לעבן די אידן אבי זיי זאלן נישט האבן במילא דערפאר איז קבעו בנרות מה שאין כן בשאר ניסים בפסח וועגן יציאת מצרים שטייט דאך אז ווי אזוי פייערט מען דאס מיט דעם וואס מען עסט מצה תאכלו מצה ובפורים ווי פייערט מען דעם יום טוב ימי משתה ושמחה כנגד הגלות שהיה גם כן גופני במצרים איז דאך געווען בחומר ובלבנים ובימי המן איז דאך ביקש להשמיד זיי האבן נישט געוואלט די גוף פון א איד איז מען טאקע צוליב דעם פייערט מען דעם יום טוב מיט א סעודה מה שאין כן בחנוכה שהיו ישראל שרויים על אדמתם ולא גלו מארצם. און וואס איז געווען די גלות? רק גלות התורה, די יוונים האבן געוואלט להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, דאס הייסט די גאנצע טענה זייערע איז אנטקעגן רוחניות, איז לפיכך קבעו בנרות על שם הפסוק כי נר מצוה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. פארשטיין בעסער דעם ענין ולהבין ענין פסוק זה, פון כי נר מצוה ותורה אור, וגם סיפא דקרא וואס די פסוק ענדיגט ודרך חיים, וואס איז דאס דרך חיים? צריך ביאור איזה דרך חיים איז דען דא מלבד התורה והמצוה האמורה למעלה בפסוק? די פסוק זאגט דאך כי נר מצוה ותורה אור, וואס איז דען דא אז ס'איז דא נאך עפעס? דאס איז די דרך חיים, וממילא איז דאך משמע פון פסוק, נע, אז ס'איז דא א באזונדער זאך וואס איז דרך חיים, און וואס איז דער דרך חיים? איז דער אלטער רבי מסביר והענין מה שהמשיל המצוה לנר והתורה לאור, איז וואס מיינט נר? נר מיינט נישט די פייער, נאר מען וועט באלד זעהן, איז דאך מובן שכמו שהנר נקרא על שם השמן, כלשון רז"ל נר של שמן, נר של שעוה, הייסט דאך עס אז מען רופט אן די. די אויל און די און די פתילה רופן דאס אן נר, און אף על פי שהשמן אין בו אור מצד עצמו, ואדרבה הוא מכבה את האור, אויב וועסט אריין לייגען די גאנצען קנויטעל אינעם אויל וועט דאך נישט קענען ברענען,

קומט דאך אויס אז וויבאלד אז דורכדעם קען ברענען, הייסט שוין דאס אליין על שם דעם פייער. ככה ממש, זאגט דער אלטער רבי, איז אזוי איז א מצוה, היא המצוה הגם שהוא רצון המלך, המלך, א מצוה איז אזוי האט דער אייבערשטער געהייסען, אן א טעם, בלי שום טעם ודעת, ואין בו שום השגה. מכל מקום ממנו ועל ידו, פון רצון, פון דעם אייבערשטנ'ס רצון קומט עס אראפ, נמשך ונתגלה אור החכמה זו, און דאס איז תורה שבעל פה, דאורייתא איז מחכמה נפקת, קומט דאך אויס אז מצוות אליין איז רצון, מיר האבן שוין אמאל גערעדט וועגן דעם אז דאס איז א חידוש פון חסידות, אז יעדע מצוה, אפילו די מצוות וואס די אייבערשטער אליין זאגט א טעם, איז דאס נישט די טייטש טעם, די סיבה פארוואס דער אייבערשטער האט דאס געזאגט, דער אייבערשטער קען דאך נישט האבן א סיבה, ער איז דאך העכער ווי א סיבה, נאר וואדען שפעטער נאכדעם וואס כך עלה ברצונו גיבט ער א טעם, קומט דאך אויס אז בעצם איז תורה אט דאס איז רצון, און נאכדעם קומט עס אראפ אין א טעם והחכמה והבנה בתורה שבעל פה, אט דאס איז שפעטער. און פארוואס גיט מען טאקע, פארוואס האט דער אייבישטער געמאכט אז עס זאל אראפקומען אין א שכל, להבין ולהשיג? פירוש וטעם המצוה, כל מסכתא לפי עניינה, מסכת שבת, איז וועגן שבת און אזוי ווייטער. זאגט שוין דא דער אלטער רבי א וויכטיגע ווארט, עס איז נישט אזוי אפגעטייטשט אבער מיר האבן שוין אסאך מאל גערעדט וועגן דעם, אז דער אייבערשטער האט געמאכט אז עס זאל אראפקומען אין שכל, בכדי אז די שכל זאל אויך דינען דעם אייבערשטען. דאס הייסט אזוי, בעצם דארף א איד טוהן א מצוה ווייל כך עלה ברצונו, דער אייבערשטער האט נישט קיין טעם ס'איז העכער פאר טעם, אבער פארוואס האט ער אראפגענומען דער רצון זאל אראפקומען אין שכל, ווייל ער וויל אז דיין שכל זאל אויך אים דינען, אויב דו וואלסט נישט געקענט פארשטיין די מעלה פון א מצוה, וואלט דאך דיין שכל נישט געווען אינוואלווד אין די מצוה, דיין רצון איז דיין ביטול, אבער דיין שכל האט נישט מיט צו טון, דער אייבערשטער וויל דאך אז יעדע כח וואס א איד האט זאל אויך אים דינען, ווי אזוי מאכט מען אז די שכל זאל אים דינען? בשעת דו פארשטייסט על פי שכל אז ס'דא א טעם אין דעם, ס'דא אויכעט א שכל, איז דעמאלטס קען דיין שכל אים דינען, ווייל ס'איז א געשמאקע ענין, עס איז א לאגישע זאך, במילא, אבער דאס איז זייער א דקות'דיגע זאך, אז אפילו ווען דער אייבערשטער ברענגט עס אראפ אין שכל, דארף מען געדענקען אז ער וויל נישט זאגן אז אויף דעם איז דאס געבויט, דער שכל איז נישט א סיבה, דאס איז א מסובב, נאכדעם וואס כך עלה ברצונו האט ער אויך געגעבן א שכל אויכעט, מיר האבן אמאל געגעבן א משל פון דעם ווי א טאטע וואס האט ליב א קינד, פארוואס האט ער ליב א קינד? די קינד איז דאך גענומען פון טאטן, ברא כרעא דאבוה, איז א המשך פון טאטן, פון דעסטוועגן וועט א מענטש וועט פרעגן דעם טאטן פארוואס האסטו ליב דיין קינד? וועט ער אים געבן א טעם, צום זאגן ווייל ער איז זייער קלוג, ער איז זייער זיס, ער איז זייער איידל, וכו' וכו'. פארשטייט דאך יעדער איינער אז נישט דאס איז די סיבה פארוואס ער האט אים ליב. ער האט אים ליב ווייל א קינד איז א המשך פון טאטן. נאר אין שכל קען מען געפינען א טעם אויכעט. אבער די טעם איז נישט די סיבה פארט איז זאגט די אלטע רבי פונקט ווי מיר האבן יעצט גערעדט אז בעצם איז דא די אייבישטערס רצון וואס איז העכער פאר שכל און נאכדעם קומט עס אראפ אין שכל איז די ביאור ענין זה דרך פרט בעבודת השם

וואס די טייטש בהיטיבו מיינט דאך לכאורה נאר צוגרייטן דעם קנויט, אבער בפועל שטייט דאך בהיטיבו כאטש אז מען האט דאך אנגעצינדן בשחרית, אבער מען רעדט וועגן בין הערביים די צווייטע מאל, דארט שטייט בהעלות, און פארוואס די ערשטע מאל שטייט עס נאר בהיטיבו און די צווייטע מאל בהעלות? יעצט וועט מען רעדן על פי חסידות וואס איז די מנורה, הנה כנסת ישראל, כנסת ישראל מיינט מלכות דאצילות וואס דאס איז די מקור פון אלע נשמות ישראל, איז כנסת ישראל למעלה ווערט אנגערופען בשם מנורה, שטייט דאך אין די תורה אז די מנורה האט געדארפט זיין מקשה, וואס מיינט דאס ברוחניות? אז מען רעדט וועגן רוחניות איז דאך נישטא קיין מנורה גשמי, וואס איז דער ענין פון מקשה? מקשה מיינט אז ס'איז נישט צוזאמען געשטעלט פון שטיקער און מען ברענגט זיי צוזאמען, נאר ס'איז פון איין זאך, שכל ישראל זענען בעצם זענען זיי באחדות, זיי אלע אידן זענען איינס, אבער ומתחלקת לשבעה נרות, פארוואס טאקע מתחלקת? נישט מתחלקת די זיי זענען פאנאנדער געטיילט, דער איינס קומט ארויס פון איינס שבעה, וואס עפעס שבעה? דרך פרט יש שישים ריבוא ניצוצים כלליים, די אריזל האט מגלה געווען אז אין יעדע דור דארף זיין, ס'איז דאך דא מער ווי שישים ריבוא, אבער כללות ישראל די נשמות כלליות, אין יעדע דור דארף זיין שישים ריבוא ניצוצים כלליים. שכל ניצוץ קען זיך שפעטער מתחלק זיין אין שישים ריבוא ניצוצות פרטיות, כמבואר בתניא. ס'איז אינטערעסאנט אז עס שטייט אז ווען דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה האט געדארפט זיין א מספר פון שישים ריבוא ישראל, און אויב עס וואלט געפעלט אפילו איין איד וואלט נישט געווען מתן תורה. קומט דאך אויס אז די גאנצע מציאות פארשאפט זיך ביי כנסת ישראל, דאס איז שישים ריבוא. פאנגען פאנגט זיך עס אן פון שבעה, אבער שפעטער ווערט עס נתחלק ביז צו שישים ריבוא. בדרך כלל נכללו בשבעים נפש שירדו אבותינו במצרים, אלץ טיילט זיך אין זיבן.

אזוי אויך יעצט וואס איז טייטש חתן און וואס איז טייטש כלה, חתן איז א משפיע און די כלה איז א מקבל. די חילוק צווישן משה רבינו און אהרן איז געווען ווי אזוי הייבט מען אויף די אידן. משה רבינו האט אויפגעהויבן די אידן מלמעלה למטה, ער האט ממשיך געווען פון זיין מדריגה צו די אידן, דערפאר הייסט משה רבינו די שושבינא פון די חתן דמלכא, אבער אהרן'ס עבודה איז געווען אויפהייבן די אידן מלמטה למעלה, פונקט אזוי ווי ווען מען לייגט מען צינדט אן א מנורה דארף מען מאכן א קליינע פייערל און נאכדעם הייבט זיך די פייער מלמטה למעלה איז אהרן איז געווען שושבינא דמטרוניתא הוא אהרן כהן לקל עליון משבעה רועים המפרנסין ומשפיעים אלוקותו יתברך בכנסת ישראל, דאס הייסט ווען אהרן האט אנגעצינדען די מנורה האט ער נישט נאר אנגעצינדען א מנורה, ער האט אנגעצינדען כלל ישראל אז זיי זאלן קענען האבען א אהבה צו דעם אייבישטן. איז איז איז איז וואס האט אהרן געטוהן? וואס איז געווען זיין ענין? אז אויפהייבן די אידן מיט א אהבה להתלהט אליו צום אייבערשטן יתברך בכלות הנפש כשלהבת העולה מאליה. ולקיים דאס אהרן'ס ענין איז צו העלפן די אידן צוצוקומען צו ואהבת שמקבלים עליהם בקריאת שמע, מען זאגט אבער זאל זיין מיט אן אמת, גיט א קוק דא שטייט א פייערדיגע ווארט. אז די ואהבת וואס א איד זאגט זאל זיין מיט אן אמת, שיהיה כך באמת לאמיתו תקוע בלב כל אחד ואחד מישראל, פארוואס עפעס דארף ער האבן העלפ, שהאדם מצד עצמו מאחר שהוא מגושם ומלובש בעניינים גשמיים לא היה יכול לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, און וואו ווי אזוי העלפט אים דער אייבערשטער, והעזר הוא האהבה הבאה מלמעלה להמשיכה ידיו, דער אייבערשטער דורך אהרן הייבט אויף אידן צו דעם אייבערשטן אז מען זאל אויסגיין מיט אן אמת, אז ס'זאל זיין מיט אן אמת, איז מיר דארפן האבן יעדן טאג דארף מען האבן די עבודה פון אהרן, מיר דארפן האבן דעם הילף פון אהרן שושבינא דמטרוניתא אז ער זאל אונז העלפן אז מיר זאלן זיך קענען אויפהייבן צו ליב האבן דעם אייבערשטן מיט אן אמת, און דאס איז די ענין פון אהרן, במילא ווערט יעצט פארענטפערט פארוואס שטייט וזהו בחינת בהעלות און ובהיטיבו? ער האט דאך פריער געפרעגט פארוואס אינדערפרי איז געווען בהעלות, און ביי מנחה שטייט שוין בהיטיבו, ווייל פריער האט ער געדארפט אויפהייבן די אידן, דאס איז די מעין עבודה, און נאכדעם קען עס שוין זיין אויף שפעטער. הנה אמרו רז"ל וואו געפינען מיר אזא זאך געפינען מיר דאס ביי די מזבח זאגט די גמרא איר ווייסט אז ווען בשעת מ'האט געבויט די בית המקדש און בשעת ס'איז געווארן א מזבח שטייט איז אראפגעפאלן פון הימל אן אש מן השמים, און ס'האט די זוהר הקדוש זאגט אז ס'האט אויסגעקוקט ווי א ארי, ווי א רבוצה'דיגע ארי, און פון דעם פייער וואס איז אראפגעקומען פון הימל האבן די אידן גענומען, וואס זאגט איר? וואס זאגט איר? וואס פרעגט איר? וואס? רבוצה כארי שטייט אין דאכט זיך אין די אריז אין די זוהר. כ'האב געמיינט אז ס'שטייט אין די גמרא. אקעי אויב עס שטייט אין גמרא איז נאך בעסער. אבער על כל פנים די ווארט איז ס'געווען איז ס'קומט מלמעלה. מען רעדט דאך דא וועגן אהרן אז מען דארף האבן הילף, מען דארף האבן הילף אז מען זאל קענען ארויפגיין, איז זעהן מיר אז ביי די ביי די אש פונעם מזבח שטייט אף על פי שהאש יורד מן השמים, פון דעסטוועגן מצוה להביא מן ההדיוט. די פלעין פשט איז פשוט, מען האט געדארפט אליין מאכן א פייער. אבער וואס איז די ענין רוחניות? פירוש הדיוט, הדיוט מיינט האהבה שאדם לוקח דורך זיין מתבונן זיין, מחמת העולמות, ווען ער טראכט זיך אריין מבחינת מלכותו יתברך, ווי גרויס איז דער אייבישטער'ס מלכות, שהוא מלך גדול ונורא על כל העולמות עליונים ותחתונים, און מען זאגט עס אין דאווענען וכל צבא השמים לך משתחווים, ואלף אלפים, דאס איז שוין א גמרא, ואלף אלפים וריבו רבבן קדמוהי, איז אז מען טראכט זיך אריין אין גדלות השם, קען מען צוקומען צו אן אהבה, איז וואס הייסט מצוה להביא מן ההדיוט, מען דארף פריער נעמען עניינים גשמיים ווי די התבוננות אין די עולם, ווי גרויס די עולם איז, וויפיל מלאכים און אזוי ווייטער, ובזוהר ווערט נאך מער ארומגערעדט ריבוי העולמות וגדולתו, במילא דאס איז די מצוה להביא מן ההדיוט, מען דארף נעמען פון עניינים, די התחלה איז מען דארף נעמען פון אייגענע התבוננות און פון ענייני העולם און זען מה גדלו מעשיך מה רבו מעשיך און פון דעם קען ווערן אהבה. יעצט זאגט דער אלטער רבי נאך א זאך, ועל דרך זה תיקנו חזל לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לפני ואהבת. לערנט דער אלטער רבי דא, ס'איז דאך דא זייער אסאך הסברים פארוואס מ'זאגט ברוך שם, דא זאגט דער אלטער רבי ווען נישט ברוך שם ביסט דאך נאכנישט אויף אזא הויכע מדריגה, אז פון שמע ישראל זאלסטו שוין קומען צו ואהבת. אויב דו ביסט נאך אין א נידריגע מדריגה, דארפסטו פריער ווערן נתפעל ווי דער אייבערשטער האט באשאפן אזא געוואלדיגע וועלט, אז דו טראכסט זיך אריין אין מלך לעולם ועד און דער אייבערשטער איז דער מלך אויף דעם, דעמאלטס קענסטו צוקומען צו ואהבת. פארוואס? ווייל באמת דער אייבערשטער איז אסאך גרעסער בלי גבול ווי צו זיין א מלך אויף די וועלט, ווי צו באשאפען, דאס איז א קטנות ביים אייבערשטען, אבער פאר אונז איז דאס גענוג צו צו באקומען ואהבת. זאגט ער אזוי, הנה אנו אומרים יחיד חי העולמים מלך. כ'וויל אייך זאגען אז אין די נוסח ווי די אלטע רבי האט געמאכט די סידור פון די ארי איז דא א פינטעלע נאך די יחיד, מ'שטעלט מ'זאגט אזוי יחיד, דער אייבישטער אליין איז א יחיד, בכדי אבער ער זאל מאכען א וועלט חי העולמים דארף מען נוצען מלכות. א נידריגע מדריגה, משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול, טייטשט ער אויס, פירוש יחיד, בשעת מען רופט אן דעם אייבערשטן יחיד, הוא למעלה מבחינת אחד. דאס הייסט אזוי, מ'עט באלד זאגן, כי אחד, בשעת מען רופט אן דער אייבערשטער אחד, היינו כמאמר רז"ל שהוא אחד בשמים ובארץ וד' רוחות העולם, וואס מיינט מען בשעת אז מען זאגט אחד, כי כל העולמות עליונים אינם תופסים מקום להיות יש ודבר בפני עצמו, זיי אליין פארנעמען נישט קיין ווערדע, וכולא קמיה לגבי דעם אייבערשטען איז כלא וכאין נגדו חשיבא ממש, ואין עוד מלבדו. איז דאס די טייטש יחיד? דער אייבישטער אליין איז אזוי הויך אז דו וועסט זאגן אז דאס איז זיין גרויסקייט ער האט באשאפן וועלטן, דאס איז גארנישט מיט גארנישט ביי אים. לגבי די גדלות פון דעם אייבישטן איז די וועלטן פארנעמען דאך לכתחילה נישט קיין ארט, דאס איז נישט קיין קאמפלימענט פאר'ן אייבישטן, ער איז א יחיד. שעת אבער מען זאגט אחד לכן נקרא אחד, היינו, ווען, כשמעריכים אותו, ווען דו מאכסט, ווילסט אפשאצן, נגד העולמות, זאגסטו אז ער איז אן איינציגער, ס'איז נישט דא נאך אזא, אבער בשעת על דרך ווי די לשון אחד אין כיוצא בו, אבער בשעת דו זאגסט יחיד, פירוש, הוא יחיד ומיוחד בפני עצמו, והוא לבדו הוא, ואינו בגדר העולמות כלל אז ער איז אזויפיל העכער אז עס איז גארנישט שייכות צו זאגן אז וואס איז די טייטש אייבישטער ער איז א בורא, דאס איז א קלייניגקייט ביים אייבישטן, ס'פאסט גארנישט צו זאגן דאס. חי איז די טייטש אין ברוך שאמר יחיד, אבער חי העולמים מלך נאך די פינטעלע, פון וואנען נעמט זיך די חיות פון די וועלטען, שכל חיות העולמות שמחיה את כולם ומהווה את כולם עליונים ותחתונים, אינו אלא בשביל שהוא מלך, ער לאזט זיך אראפ צו זיין א מלך, וכולם מקבלים חיות מבחינת מלכותו יתברך, פארוואס בעבור היותו מלך עליהם גיבט ער זיי חיות, אבער דער אייבערשטער אליין ער איז יחיד.

ווי אין תכלית. אינטערעסאנט איז הערט איר וואס ער טייטשט דא ס'איז א נייע טייטש. יחיד. ער אליין דאס איז גארנישט קיין קאמפלימענט זאגן ער הייסט א בורא ס'איז גארנישט ביי אים. און וואס יא ער קען ער איז א זיין גרויסקייט. און פארוואס האט ער געטוהן די גאנצע זאך בעבור שמו הגדול להיות נקרא שמו ומלכותו עליהם בלבד בלבד הוא ואינו יכול לנגוע די גאנצע וועלט פארנעמט נישט קיין ארט ביים אייבערשטען לבחינת עצמותו ומהותו יתברך כי לית מחשבה תפיסא ביה כלל ער איז אזוי הויך און אזוי גרויס אז מען קען גארנישט פארשטיין זיין גרויסקייט, שהוא יחיד ומיוחד ונשגב שמו לבדו, אפילו שמו איז נשגב, כדכתיב מלכותך, פאר וועמען איז עס נאר? צו זיין א מלכות אויף אלע וועלטען. און דאס איז אויך די טייטש במקום שאתה מוצא גדולתו, ווען מיר רופן אן די אייבישטער איז אזוי גרויס ער באשאפט דאס איז גאר עניוות, שם אתה מוצא ענותנותו. און ווי מען זאגט אין הלל, מען האט דאך היינט געבענטשט הלל, המשפילי לראות דארף מען זעצן אביסל אנדערש ווי מען טייטשט, דער אייבערשטער איז זיך משפיל צו שמים און ארץ גלייך. בשמים ובארץ גייט צוזאמען, דאס איז אויך א השפלה, אז שמים איז איז די זעלבע השפלה ווי ארץ, שאצלו יתברך נחשב זאת להשפלה ולענווה להחיות רוח שפלים. האמיר דא ארלעדיגט א פשט אז דער אייבישטער אליין איז יחיד און די גאנצע וועלטען איז נאר פון א מלך, וכן מה שכתוב סומך אין די שמונה עשרה זאגט מען סומך נופלים ורופא חולים זוקף כפופים און מען איז משמח דעם אייבערשטען פאר טוהן די אלע זאכען וכל הממלכה לגבי דעם אייבערשטען נקרא בשם ארץ אלץ איז ארץ להיות כארץ איז פונקט אזוי ווי די ערד, הלזו, השפלה, שירדה ממקום כבודו להיות מלך שמו נקרא, איז אלס סומך נופלים ורופא חולים, ס'אלס גארנישט מיט גארנישט. לכן זאת יבין כל יצור, דער אלטער רבי רעדט צו אונז, יעדע באשעפעניש, א באשעפעניש, דאס איז א טייטל וואס מיר מעגן זיך רופן,

פארשטיין אז דאס איז אן עניוות פארן אייבערשטן צו זיין וענוותנותו יתברך ואין ערוך אליו, שאינו, ווייל דער אייבערשטער אליין איז נישט אין די גדר פון עלמין כלל, און נאך מער והוא השווה און משווה קטן וגדול, איז אז א מענטש וועט טאקע זיך אזוי מתבונן זיין, ממילא תתלהט ותתלהב נפש ולב, לאור צו ווערן, ווען ס'זאל ווערן ליכטיג, באור האהבה בכל נפשך, וואס הייסט בכל נפשך? ער האט איבערגעהיפט בכל לבבך ווייל ער רעדט יעצט וועגן א העכערע אהבה, ער רעדט וועגן א אהבה כרשפי אש, וועט ער דאך וועלען לצאת מגדר העולמות, אויב אזוי אז דער אייבערשטער איז בלי גבול העכער פון אלעס, איז וואס טויג מיר עפעס מדריגות, וועט ער וועלן אוועק גיין פון אלע מדריגות, כמו שכתוב ווי דוד המלך זאגט אין תהלים, מי לי בשמים, וואס טויג מיר שמים, ועמך, און אלץ וואס איז מיט דיר, אבער נישט דיר, לא חפצתי בארץ, כלה שארי ולבבי צו דעם אייבערשטן אליין. קומט דאך אויס אז דער אלטער רבי רעדט יעצט וועגן זייער א הויכע מדריגה, פריער האט מען גערעדט ברוך שם ואהבת נישט אזא הויכע מדריגה, יעצט רעדט ער אז מען וועט וועלן גיין, מ'וועט האבן א כלות הנפש, וזהו ואהבת את ה' אלקיך, טייטשט דער אלטער רבי יעצט אן אנדער טייטש, אהבה קומט פון די ווארט וועלן, כי אהבה משורש אבה שהוא מלשון חפץ ורצון, דאס הייסט, דהיינו בלשון הזוהר הייסט עס רעותא דליבא, וואס האבן א פנימיות'דיגע רצון, און וואס וועסטו וועלן? ואהבת זאלסט וועלן, וואס זאלסטו וועלן? שיהיה הוויה זאל זיין אלקיך, אז דיין חיות זאל זיין דער אייבישטער, ולדבקה בו ממש, איר הערט א טייטש, ס'איז א נייע טייטש, דו וועסט וועלן אז דער אייבישטער זאל זיין דיין חיות, ולדבקה בו ממש. און ווי אזוי מיינסטו וועסטו האבן אזא אהבה? על ידי אתערותא דלתתא זו, אז דו וועסט זיך אזוי מתבונן זיין, און דו וועסט וועלען דאס, דו וועסט האבן א רצון כאטש, וואס וועט דער אייבישטער טון? פונקט ווי מיר האבן גערעדט ביי די מזבח אז ס'איז געווען אן אש מן השמים אבער מצוה להביא מן ההדיוט, האט אלטער רבי געטייטשט מצוה להביא מן ההדיוט, דו דארפסט דיך צושטעלן, מתבונן זיין און פארשטיין מיט דיין רצון כאטש אז דו וואלסט געדארפט וועלן, אה! איז אז דו טוסט די אתערותא דלתתא, יחול עליו אור האהבה מלמעלה, להגדיל מדורת אש האהבה בליבו יותר מכדי כח אנושי ושורש נשמתו, ווייל אפילו דיין שורש הוא בגדר גבול ונברא, מיט אבער דעמאלט וועסטו זוכה זיין אז ס'וועט אויף דיר אראפקומען א ספעשל ליכט לקרבה אל השם ממש וביטול אליו במציאות ממש. איז האט מען געזאגט דאס דארף קומען מלמעלה, אבער ווי אזוי קומט עס פאקטיש? על ידי בחינת אהרן כהנא רבא. יעצט, עס קומט דאך אויס אז מיר האבן דא גערעדט וועגן צוויי אהבות, די אהבה וואס א מענטש דארף ביי זיך פועל'ן, און נאכדעם די אהבה וואס דער אייבערשטער גיבט אים. זאגט ער, ווייל אזוי ליגט טאקע אין די ווארט ואהבת, ואהבת בגימטריא בית פעמים אור. פריער דארף מען צושטעלן די אייגענע אהבה און נאכדעם קומט אהרן. וניק, יעצט איז אזוי, מען האט דאך פריער גערעדט אז ביי די צווייטע מאל ווען מען דארף ברענגען די מנורה צינדן בין הערביים, דארט שטייט בהיטיבו, ונקרא בחינה זו די צווייטע מדריגה, דאס הייסט בהיטיבו, בהיטיבו מיינט גוטסקייט, שמטוב וחסד עליון משפיע על רוח שפלים להיטיב ולהגדיל את האהבה שלמטה. איר הערט וואס ס'טוט זיך דא. אך הנה, באמת, גם אתערותא דלתתא כנל, אשר יחפץ האדם לדבקה בו ממש, אפילו די נידריגע מדריגה איז אויכעט א מתנה. גם זאת מתת אלקים היא,

זהו בין הערביים שהוא מידת ערב ולילה וחושך מצד עצמו שאין בו אור, אבער אינדערפרי אבל מידת בוקר וואס אין די בוקר זיך שטייט דאך אלעמאל וישכם אברהם בבוקר און דאס איז א ספעשל צייט וואס איז דאך אברהם איז דאך די ענין פון חסד, דער אייבערשטער שיינט זיין חסד אינדערפרי, אבל מידת בוקר שהוא מידת אברהם איש החסד, כמו שכתוב וישכם אברהם בבוקר, קומט דאך אויס אז דאס אז חסד איז אינדערפרי, דאס איז בהיטיבו. קומט דאך אויס אז איך האב געמאכט א מיסטעיק, דא לערנט ער אז ביי אינדערפרי איז גאר בהיטיבו. והנה מי זה האדם שיגיע עד הלום, עד שיגיע אליו בחינת אהרן העליון, ווי קען מען קומען צו אזא זאך? זאל טאקע זיין אז עס איז א מתנה, אבער אבער ווי קען איך צוקומען צו דעם? און די תירוץ איז אך על ידי תורה ומצוות, כי נר מצוה, וואס איז די טייטש נר מצוה? וואס איז די שייכות נר מיינט מען דא יעצט האבן מיר גערעדט אז די גלאז און די פתילה דאס הייסט נר כי נר מצוה שהמצוה נמשכה ממקום גבוה מאוד נעלה ס'קומט דאך ממש פון די רצון פונעם אייבערשטען און דערפאר קען מען טאקע דאס נישט פארשטיין, ולפיכך אין בהם השגה כלל, כמשל השמן הנ"ל שאין נכנסים בפנימיות נפשם, מען קען דאס נישט טרינקען, ס'נישט א זאך וואס מען טרינקט, רק בבחינת מקיף עליהם מלמעלה. כמו שכתוב שום תשים עליך מלך כמו מלך המושל על עמו והוא ג אבער די מלך איז דאך גבוה והם עושים רצונו בלי טעם ודעת כי מצות המלך היא ולב מלכים אין חקר השגה שבעבורם נצטוו. רק מכל מקום הוא על דרך משל כאדם שתופס את המלך באחד מאיבריו, ווען איך זאל אנהאלטן א מלך ביי זיין האנט, און און ממשיכו אליו, און ער נעמט די האנט פון די מלך און ער שלעפט עס צו אים, הנה גם חיותו, דעמאלס נישט נאר איך נעם דעם די האנט, גם חיותו שבקרבו נמשך אחריו. כך כתיב וימינו תחבקני, זאגט דער אלטער רבי א מוראדיגע זאך, וואס יעדע משל פון די תורה איז דאך א חלק פון תורה, אז עס שטייט וימינו תחבקני, וואס איז די משל פון א האנט, דער אייבערשטער האט דאך נישט קיין האנט, און וואס וויל מען דא ארויסברענגען, פונקט ווי א גשמיות'דיגע האנט, ווען איך שלעפ א מענטשן ביי זיין האנט צו זיך, שלעפ איך נישט נאר זיין האנט, איך שלעפ די גאנצע מענטש. איז די זעלבע זאך, איך טו א מצוה, האב איך דעם גאנצן אייבישטער, כי הנה רמח מצות עשה זענען צוגעגליכן צו די רמח איברים דמלכא. ועל ידי המשכת המצוות ממילא נמשך דער אייבישטער אליין, נמשך אחריו בחינת יחודו יתברך בעצמו ובכבודו בבחינת יחודו כנל. קומט דאך אויס אזוי, וואס האב מיר דא געלערנט אין די מאמר פאר די וואס זענען ערשט אנגעקומען, נאך מאכן א קיצור, דער אלטער רבי האט מסביר געווען אז ביי אידן איז אויך דא, אידן הייסן א מנורה, כנסת ישראל איז א מנורה, און ס'איז געמאכט פון די זיבן מידות, יעדע איד האט א שייכות צו איינע פון די מידות, און ביי די מנורה האט געדארפט לייכטען, די ערשטע מנורה האט אנגעצינדען אהרן, אהרן ווערט אנגערופען שושבינא דמטרוניתא, דער אונטערפירער מצד הכלה, און משה רבינו הייסט שושבינא דמלכא, ער איז דער אונטערפירער פון די חתן. וואס מיינט דאס אונטער ווי קומט דא אריין א אונטערפירער? וואס איז די חילוק צווישן א כלה און א חתן? די חתן איז דאך די משפיע און כלה איז די מקבל. אידן זענען די מקבלים פונעם אייבערשטען. פאראן צוויי וועגן ווי אזוי מען קומט צו צו דעם אייבערשטן, איין וועג איז מלמטה למעלה, על דרך דאווענען איז ווי מען פאנגט אן פון א נידריגע מדריגה פון מודה אני אדער הודו ביז מען קומט אן צו שמונה עשרה, דאס איז די עבודה מלמטה למעלה, ווער העלפט עס א איד אז ער זאל זיך קענען דערנענטערן צו דעם אייבערשטען, אט דאס איז אהרן, ער איז שושבינא דמל דמטרוניתא, ער העלפט אז א איד זאל קענען נאכדעם וואס ער האט זיך מתבונן און ער וויל פילן אן אהבה, אבער ער איז דאך פארט אין א גשמיות'דיגע וועלט, דארף ער דא און דא וויל ער האבן אן אהבה צו דעם אייבערשטן, איז נאכדעם וואס ער איז משתדל וויפיל ער קען, קומט צו גיין אהרן, די מדריגה פון אהרן, און ער העלפט אונז אז מען זאל האבן אן אמת'ע אהבה צו דעם אייבערשטן, אז עס זאל זיין מיט אן אמת. שפעטער פאראן משה רבינו וואס ער איז שושבינא דמלכא וואס ער ברענגט אראפ צו די אידן מלמעלה למטה א תוספות אור א כל פנים איז די גאנצע ענין דאס איז מ'רעדט דאך דאס לגבי חנוכה חנוכה צינדט מען דאך די מנורה צוליב די מנורה אין די בית המקדש, וואס איז געווען די עבודה אין די בית המקדש, דאס איז נישט, פארוואס האט דער אייבישטער געגעבן א מצוה אז די אידן זאלן צינדען די מנורה אין די בית המקדש, דאס איז געווען מורא'דיג נוגע אויפהייבן די אידן צו א מדריגה וואס זיי קענען אליין נישט צוקומען, מען דארף זיי אנצינדן בהעלותך את הנרות, איז דארפן זיי האבן הילף, איז בשעת אהרן האט געצינדן די מנורה גשמי האט ער דעמאלטס אנגעצינדן מעלה געווען די אידן אז זיי זאלן קענען האבן אן אהבה וואס פון זייער אייגענע עבודה וואלטן זיי נישט געקענט צוקומען, און דורך אהרן האבן זיי יא געקענט האבן די אהבה. דערפאר האב איך געהערט אמאל, ס'איז דאך באקאנט וואס עס שטייט אין די חומש אין פרשת בהעלותך ויעש כן אהרן, פרעגן אסאך מפרשים פשיטא מאי קמשמע לן אז דער אייבערשטער הייסט צינדן די מנורה דארף די תורה דערציילן אז ער האט טאקע אזוי געטון, איז דא א רש"י מלמד שלא שינה, איז די קשיא נאך שטארקער, פון וואנען וואלט מען געטראכט אז אהרן זאל חס ושלום משנה זיין און צינדן די מנורה ווי דער אייבערשטער האט געוואלט. מיר דאכט זיך אז מען זאגט איבער פון די בארדיטשובער אז די פשט מלמד שלא שינה, ווען אהרן האט געצינדן די מנורה גשמי האט ער געוואוסט וואס ווערט ווען ער צינדט די מנורה גשמי. ער צינדט אן אין גאנץ כלל ישראל עד סוף כל הדורות, ער גיבט זיי אזא התעוררות אז זיי זאלן קענען האבן אן אהבה צו דעם אייבערשטן, איז אהרן זאל קענען בשעת ער צינדט אן א מנורה גשמי, וואס מען דארף זיין מדקדק גענוי ווי אזוי מען לייגט אריין די אויל בהיטיבו און בהעלות איז בשעת א די בארדיטשובער אליין זאגט מען אז סוכות האט ער א גאנצע נאכט נישט געקענט שלאפען ווייל מען דארף באלד שוין בענטשען לולב און אתרוג אז ס'איז געקומען די זמן איז ער געהאט אזא התלהבות אז די די אתרוג איז געווען אין א אין א גלאז שאנק, איז ער געגאנגען ער האט אפילו נישט געכאפט זיך אז ס'איז דא א גלאז, און איז אריין אין די גלאז צו צו קריגן דעם דעם די אתרוג בענטשן גלייך ווען די זמן איז געווען. זאגט די בארדיטשובער טאקע דאס ווארט אז ווען אהרן האט געוואוסט וואס זיין צינדן גשמי טוט אויף אז ער צינדט אן אלע אידן פון אלע צו אלע דורות און ער זאל קענען בשעת מעשה האלטן קאפ און צינדן גענוי כמידתו וויפיל אויל און ווי זאל די איז אן אנדערער וואלט נישט געקענט טוהן ביידע זאכן, וואלט ער געהאט אזא סארט התלהבות, וואלט ער איבערגעקערט זיך מיט מיט די אויל צוזאמען. מ'דאכט זיך אז ס'איז דא אזא ווארט אז ווען די מלאך האט געלערעט מיטן אלטן רעבן חברותא, האבן זיי אנגעפאנגען פון די משנה, און מ'האט אנגעפאנגען מיט ברכות מאימתי קורין שמע, איז די מלאך געווארען אין אזא סארט התלהבות אז מאימתי פון אימה איז מען קורא, איז ער שיעור אויסגעגאנגען. איז אהרן אז ער זאל קענען צינדען די מנורה גשמי כמידתו גענוי יעדע פיטשיפקע, בשעת אז ער ווייסט און ער פילט וואס טוט זיך ווען ער צינדט די מנורה? דארף מען טאקע זאגן א שבח אז שלא שינה. א פרייליכע חנוכה און א ליכטיגע חנוכה, און עס זאל ביי אונז ווערן ליכטיג אין הארצן, האבן א געפיל צו דעם אייבערשטן וויפיל מען קען, און דער אייבערשטער וועט העלפן די רעסט, אזוי ווי מ'האט דאך געלערנט, אבער אליין מצוה להביא מן ההדיוט, אויף דעם מען קען זיך נישט פטר'ן און זאגן איך האלט נישט ביי דעם, דער אייבערשטער ווייסט דאס אויך, אבער ער זאגט מצוה להביא מן ההדיוט, איז דאס איז אונזער עבודה חנוכה. זיך אליין פארווארעמען מיט די תורה און מצוות און מיט די פייער פון חסידות, און מיר זאלן אלע האבן א ליכטיגע געבענטשטע חנוכה.